לזכות מרת אסתר בת ר' יעקב עליה השלום ליום היארצייט שלה י ז שבט. ד' חלקים משיחת ליל טו בשבט ת ש מ ה.
דער חמשה עשר בשבט איז דאך א מפורסם בכל תפוצות ישראל, פארבונדן מיט מנהגים, און לכל לראש וואס מנהג ישראל תורה היא, און לכל לראש מנהגים בנוגע צו אכילת פירות בכלל, ווארום ס'איז דאך א ראש השנה לאילן, וואס דאס איז דאך כולל כל האילנות, און בפרט פארבינדן דאס מיט ארץ הקודש מיט די פירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל, וואס דאס איז דאך די שבע פירות.

אז מען איז ניט מהדר אין אכילה פון חיטה ושעורה, נאר אין אכילה פון די מינים וואס ווערן אויסגערעכנט לאחרי זה, און דערפון דארף מען דאך זיכער ארויסנעמען א הוראה בנוגע צו עבודת האדם, וואס די כללות החילוק פון חיטה ושעורה און די אנדערע חמשה מינים איז, אין א חיי האדם בפשטות, וויבאלד אז דאס איז דאך נוגע אפילו צו א פשוט שבפשוטים, ובפרט נאך אז דא רעדט זיך פון דער תחילת העבודה אז ער איז נאך אין א די בחינה פון א דומם, און מען דארף אים מאכן פון א פאר א צומח, און ערשט דערנאך וועט ער גיין מדרגה לדרגה מעלין בקודש און ווערן אין א דרגה פון א בעל חי. און ערשט דערנאך אין א דרגה פון א מדבר ביז אין אדם אדמה לעליון איז דאך תחילת העבודה פארבונדן מיט דעם ענין הצמיחה וואס הייבט זיך אן פון חיטה ושעורה, איז דאך ווערט דאך נאך מער די שאלה און די קשיא אז לכאורה איז חיטה ושעורה איז א ענין אן וועלכן מען קען ניט אויסקומען. לחם לבב אנוש יסעד און ארץ ממנה תאכל לחם, מה שאין כן די אנדערע פינף מינים זענען עניינים פארבונדן מיט להחיות בהם נפש כל חי, דער ענין פון תענוג איז דאס גופא איז א הוראה אז וויבאלד אז ער הייבט שוין זיין א צומח אין עבודת השם, דארף דאס ביי אים גלייך זיין פארבונדן מיטן ענין פון תענוג, ניט ער טוט א מצוות אנשים מלומדה, אדער אפילו ניט אנשים מלומדה, ער טוט עס מיט א כוונה און מיט א התבוננות און מיט א התעניינות וכו', ביז ער טוט עס אפילו מיט א חיות, ער האט נאך אבער ניט אין דערויף קיין עונג, על אחת כמה וכמה ניט קיין עונג בשלימותו.

ווארום ער האט די חטה ושעורה, ער דארף אויכעט האבן אן ענין אז זאל זיין בכל מאדך למעלה ממדידה והגבלה, וואס בכללות איז דאך דאס פארבונדן מיט כוחות מקיפים ובמיוחד מיט כח התענוג. און דערפאר איז אויכעט אז ער קומט צו ראש השנה לאילן, אדער בלשון הרגיל ראש השנה לאילנות, און מען האט דאך דעמאלט אין פסוק אויסגערעכנט די אלע זיבן סוגים, איז פון וואס מאכט מען דעם שטורעם וואס אין דערויף גיבט זיך ארויס צום וואס מען דארף שטרעבן גלייך בתחילת העבודה ער זאל זיך איינשטעלן, אז ניט ער באגנוגנט זיך מיט אזא מין הכנה, וואס דאס וועט אים שטיין אויף חטה ושעורה, און דערנאך וועט ער דארפן אנקומען צו נאך א הכנה וכו', כדי צו קומען צו גפן ביז צו תמרים, ווי די אלע עניינים שטיין אין עבודת האדם, נאר ער גייט מלכתחילה, גלייך פון תחילת היום שטעלט ער זיך שוין איין.

וואס שלימות העבודה איז דאס אז דאס נעמט דורך אלע כוחות פון א מענטשן, על אחת כמה וכמה אלע כוחות פון א אידן אדמה לעליון, ביז אויכעט דעם כח העונג שלו, און ווי מען זעט אויכעט די מייסד די ענין ווי דאס איז בפועל אז בשעת ער ווייסט אין התחלת העבודה אין התחלת היום, אז צו וואס שטרעבט ער און אויף וואס וועט ער זיך משתדל זיין צו דערגרייכן, צו אהבה בתענוגים, צו עבודת השם מתוך א תענוג, איז שוין די התחלת היום אין זיין זאגן מודה אני לפניך, ווערט דאס געזאגט מיט אן אנדער חיות, ביז אפילו אז ס'איז שוין דא דער הרגש העונג.

האָט זיך שױן יוצא געװען דאָס צו די װאָס ער האָט זיך אױפֿגעכאַפּט פֿון שלאָף, זאָגט דער אַלטער רבי, נײן, און ברענגט דאָס אַרױף אײכעט פֿון רמ״א און פֿון מורה נבֿוכים און פֿון טור און פֿון כּמה מקומות, אַז ס'דאַרף זײַן גלײַך דער שויתי הוי' לנגדי תּמיד, נאָך אײדער ער זאָגט מודה אני, דאַרף ער זיך שױן באַטראַכטן, אַז לעבן אים שטײט דער אײבערשטער אַלײן. וואס קען זיך, ס'קען דאך נישט זיין קיין גרעסערער עונג בשעת א בשר ודם, ובפרט נאך אז ידע איניש בנפשיה, און ער האט זיך ערשט אויפגעכאפט פון שלאף, אפילו נאך נישט געוואשן קיין נעגל וואסער, אפילו נאך נישט געזאגט מודה אני, איז הקדוש ברוך הוא קודם ואתי, און ער שטייט שוין ביי אים לעבן זיין בעט, ובוחן ליבי,

וואָס אָט די התבוננות דאַרף מען אַף דרוף ניט האָבן קיין ריבוי דיבור, קיין אריכות הזמן און אַ שכל גדול ביותר, אַפילו אַ פּשוט שבפּשוטי שבפּשוטים, וואָס ער נאָך ניט שייך איז צו קיין ענינים, ער איז שוין אָבער ער ווייס אַז ס'איז דאָ חילוקי דרגות, אַז ס'איז דאָ אַ נברא און ס'איז דאָ אַ בורא, איז בשעת אז מען זאגט אים ער זאל וויסען זיין אז גלייך ווי ער כאפט זיך אויף איז דער אייבישטער אליין מניח עליונים ותחתונים און שטעלט זיך אוועק לעבן אים און האט הנאה כביכול דער אייבישטער שאמרתי ונעשה רצוני וואס דער פשוט שבפשוטים זאגט מודה אני לפניך אף על פי וואס ער טאר נאך נישט זאגן קיין שם

און איינו יודע נוסח הסתמי איז דא א גרויסער בורא העולם, און מען זאגט אים אפילו אז ער אליין ווייס נאכנישט, האט מען דאך אריינגעשטעלט גלייך אין סידור בתחילתו, כדי מען זאל דאס איבערגעבן אלס א דבר השווה לכל נפש לכל אחד ואחד, זאל מען דאס אים איבערגעבן אז דאס איז מיד שיעור משנתו, דארף ער שוין טראכטען אז דער אייבישטער אליין געפינט זיך לעבן אים, וואס דאס כאמור ברענגט אים גלייך ניט נאר לעונג נאר צו עונג הכי נעלה. ובפשטות אז פון דער התוועדות איז מען נאך מערער מוסיף עונג בכל מעשינו ועבודתינו פארבונדן מיט תורה און פארבונדן מיט מצוות, און פארבונדן מיט בכל דרכיך דעהו, און פארבונדן אפילו מיט כל מעשיך לשם שמים, אז סיי במעשיו און סיי בדיבורו און סיי במחשבתו זאל דאס זיין אין אזא מין אופן, און מיט דעם עונג האמיתי, דער עונג פון דעם אידען, דערפון וואס ער איז זוכה צו ממלא זיין דעם רצון הקדוש ברוך הוא, וואס דאס צוגלייך ברענגט דעם עונג למעלה, נחת רוח לפניו, שאמרתי ונעשה רצוני, ברענגט דאס אראפ די ברכות הכי גדולות והכי נפלאות, נוסף אז מען באקומט די עניינים הכרחיים ווי חיטה ושעורה, באקומט מען דאס מידו המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה, אזוי באקומט מען אויך די אלע עניינים פון להחיות בהם נפש כל חי, די עניינים של תענוג אז מ'האט א שנה של עונג,